כ'וואלט זאגן פארן עולם אין זאת חנוכה מורא'דיג מורא'דיג מורא'דיג אבער ממש ויחד יתרו ס'שטעכט מיך און איך פריי מיך. קודם שטעכט עס מיך מורא'דיג די אלע טעלעפאן קאלס וואס כ'האב באקומען. איך באקום דאך די ביטערסטע טעלעפאן קאלס פון די גאנצע שטאט ליידער. אין די זעלבע צייט ווייל ס'דא אזאלעכע ביטערע טעלעפאן קאלס ווייס איך דאך אז ס'ווערט גוט. קיינער וואלט דאס נישט מעורר געווען וואלט געווען נאך ארגער. סאו האב איך א מורא'דיגע הנאה אין איין זייט. שטעכט עס מיך ויחד? אין איין זייט פריי איך מיך ויחד. כ'וויל זאגן פארן עולם נאכאמאל, מיידלעך זאגן אז קיינער האט זיי נישט געלערנט ווען זיי גייען ארויס אין די ארבעט, טאר זיי קיינער נישט זאגן די אלע מיאוסע ווערטער, נישט מיאוס, ס'איז לאוו, און קיינער האט זיי נישט געזאגט אז דאס איז פונקט אזוי שלעכט ווי צו זאגן איך וויל מיט דיר גיין אין בעט, איי לאוו יו, יו לוק סאו גוד. די אלע זאכן טאר מען נישט, און ממילא איז עס א מורא'דיגע זאך אז מען שיקט ארויס מיידלעך, מען זאגט זיי נישט אן, שטעל דיר פאר א מאמע שיקט א מיידל, זי זאגט גיי ארויס אין די גאס און קויף, דארף זי זאגן קויף א באטל מילך, קויף א קלייד, קויף א פאר שטרימפ, מיין פיש רעדן וועסטו דאך אין ערגעץ נישט אנקומען, נאר וואס איז דא געווען אלע יארן, עטליכע מיידלעך האבן מיך אפגעקאלט, ס'האט אונז קיינמאל נישט געלערנט, די באלעבאס פלעגט צוקומען, טאטע און די מאמע האבן קיינמאל נישט געזאגט א גוט ווארט, ווייל זיי זענען געווען ביזי אין חינוך.

פאר ערשטע דזשאבס געווען דארט א מיידל, זי איז שוין געווען א גרושה, און זי האט געארבעט אונטער מיר, איך געווען דער הויפט בוקקיפער, און איך האב געהאט אונטער מיר זיבן אדער אכט מיידלעך, אבער מיר האבן נישט געזעסן אין איין אפיס, איך האב נאר געגעבן ריפארט יעדן טאג, דעטס איט, אזוי האב איך אויסגעשטעלט יעדן טאג א טרייעל באלאנס. איין טאג קומט זי אריין, ברענגט מיר א דאלי אין א באקס,

ווען זי וועט אהיימקומען העט זי עס אריינלייגן אין שיפלעדל, עס וועט ליגן אין בעדרום צוגעשפארט, ווען דו וועסט וועלן ווערן עראוזד און וועסט האלטן אז די מיידל אין די גאס האט דיך אינגאנצן משוגע געמאכט, וועסט זאגן דיין ווייב הער אויס היינט ביינאכט, זיי מוחל, טוה אן די אלע פאטשיילעך וואס כ'האב דיר געקויפט, טייט פענס, און אזוי ווייטער, און. קויף אויכעט קאלאון, א גוטע קאלאון פאר דיר, און א גוט שמעק אפאראט פאר איר, און ס'זאל אוועק שמעקן אז ס'זאל גיין א רויעך, דארפסט דיך נישט זארגן, קינדער זענען נאך קליין זיי מוזן אפילו נישט ריעלייזן. טוב, ער האט געהאלטן ס'איז א גוטע עצה, האט זיך דורך גערעדט מיטן ווייב, און ער האט איר מסביר געווען אז דאס מוזטו טון, ווייל אז נישט זינדיג איך ביי טאג און ביי נאכט, און לאמיר אנהייבן א לעבן אז איך זאל אויכעט ווי מ'זאגט זיין אפגעהיטן פון זינד. פרוי געזאגט, איך בין מסכים, אין בעדרום באדערט דיך נאך נישט גארנישט, אינגאנצן אן א קלייד, סאו וואס הארט מיך אויב איך גיי מיט טייט פענטס, בקיצור זיי האבן אנגעטוהן טייט פענס, ער האט ער האט געטוהן וואס ער האט געדארפט און זי האט אנגעטוהן די טייט פענס און מען האט זיך מען האט געטוהן וואס מען האט געדארפט, שוין אזוי ווי נארמאלע מענטשן. זאגט מיר דער אינגערמאן, ס'האט אים אזוי בארואיגט די גאנצע זאך, ער געווארן א נארמאלער מענטש, א יאר שפעטער האט ער שוין נישט געברויכט די אלע חאזעריי, ווייל ער האט געזעהן ס'ליגט נישט אין די חאזעריי גארנישט, וואס ס'ליגט נישט אנדערש אין זיין ווייב ווען זי גייט אנגעטון מיט די שמאטעס, צו ווען זי גייט אנגעטון מיט די סעקסי קליידער. והנה נרפא הצרעת מן הצרוע, ער איז געווען א נארמאלער מענטש, אזוי האט ער מיר פארציילט, גענוג דאנקען פאר די עצה, און ווען ס'האט נאך געברויכט נאכדעם אפאר מאל זי זאל זיך אנטון די קליידער,

אז ויבא יוסף לעשות מלאכתו איז דאס א מחלוקת רב ושמואל חד אמר וחד אמר, חד אמר ער איז געקומען טוהן זיין ארבעט צו קלינען די הויז צו וואטעווער, וחד אמר ער האט געזאגט רבונו של עולם אינאף איז אינאף איי קענט טעיק איט ענימאר איך גיי זינדיגן מיט איר איל געט איט אווער אף מיי טשעסט איך קען נישט מיך שלאגן א גאנצן טאג אזוי ווייט אין מדרש ווערט געברענגט. דאס איז געווען ראש השנה ביינאכט, און נאך ביינאכט האט יוסף געזאגט, איי קענט טעיק איט עני מאר, די שיקסע גייט קומען און זי גייט מיך בעטן, גיי איך איר עס נאכגעבן, איך האב נישט מער קיין כח, הי וואז אבאוט טו לוז איט אלל, דעמאלטס האט דער אייבערשטער געזאגט, ניין יוסף הצדיק, דו גייסט עס נישט פארלירן, דו האסט צו שווער געארבעט ביז יעצט, געגאנגען דער אייבערשטער און געשיקט יעקב אבינו איז דמות דיוקנו, יוסף אלע שבטי קה זיצן אין הימל און לערנען, אין גן עדן, און יעקב אבינו טוט פאר זיי פארלערנען.

ווען איך זאג עס איז דא א רב וואס ער קאלט מיך אפ דו שייגעץ דו רשע אזוי רעדט מען אויף יוסף הצדיק זאג איך איך בין נישט קיין שייגעץ איך בין נישט קיין רשע קוק נאך אין כתבי אר"י קוק נאך אין רמ"ע מפאנו קוק נאך זוהר הקדוש ער האט פארלוירן עשרה טיפין די צען טיפין וואס איז אויסגעגאנגען דאס איז געווען די עשרה הרוגי מלכות דאס האט יוסף נישט געקענט מוחל זיין פאר די שבטי קה ווייל ער איז געווארן מאלעסטעד מאלעסטעישן מיינט פיזיקל אביוז, דאס איז אויך א חלק פון מאלעסטעישן, נישט דורך א שיקסע, נאר דורך דעם געוואלדיגן תאוה ווען ער איז געווען א יונג בחור'ל, איז במילא איז אים ארויסגעקומען די טיפות. איז צו ס'איז געווען אמת'ע טיפות צו נישט, צו ס'איז ארויס מבין מציפורני ידיו ורגליו, אויף דעם גיי איך נישט יעצט אריין, ווייל באמת איז מסתם געווען אמת'ע טיפות.

האט מען פאר דעם געדארפט באצאלן א בלוטיגע פרייז די עשרה הרוגי מלכות, קעניג האט געליינט אז ס'שטייט ווען איינער גונב איש ומכרו מות יומת, האט ער געזאגט אז זייט די שבטים איז נישט געווען נאך אזא דור ווי דאס, און איך וויל נעמען ענק אז עטס זאלטס באצאלן די ביל פאר ענקערע זיידעס שטאטס די שבטים. נאר מטהר געווען, טהרות איז ער ארויפגעגאנגען אין הימל און ער האט געהערט

פון די גרעסטע. ישמעאל כהן גדול איז אזוי גרויס געווען, איז אמאל אריינגעגאנגען לפני ולפנים יום כיפור האט אים דער אייבישטער געזאגט ישמעאל בני ברכני געב מיר א ברכה, דו הערסט וואס דא טוט זיך, און וויאזוי מ'האט זיי נעבעך געהארגעט אויפן מיאוס'טן אופן וואס איז דא, איז למעשה איטס נאט סאטש א העפי סטארי, ענד באמת איט שוד ריעלי נאט בי ריפיעדעט ענד ריפיעדעט יעדעס יאר, און צוויי מאל א יאר, תשעה באב יום כיפור, פארוואס טוהן מיר עס יא ריפיעטן? זייער פשוט, ווייל. די תורה איז א הוראה, ס'לערנט אונז אין אלע דורות, אפילו יעצט די יער טווענטי סעווענטין און טווענטי עיטין, וואטעווער איט איז, דארף מען וויסן איין זאך, ווען א מענטש פאלט איז א סימן אז ער איז געקומען דא פאר א גרויסע זאך, ווי מער ער איז געפאלן און ווי טיפער ער איז געפאלן, אלס א גרעסערע זאך איז ער געקומען. יוסף הצדיק איז געקומען מתקן זיין מצרים אלס די גרעסטע טומאה וואס דארט איז געווען זאל נישט קענען שורה זיין אויף אידן, מילא האט ער געמוזט דורכגיין א גרויסן נסיון. וואס איז געשען מיט יוסף הצדיק? ער איז געבליבן א דרעטליגער? ניין, ער איז געבליבן דער שפייזער פאר יעקב אבינו מיט זיינע קינדער, ער איז געבליבן א מלך, משנה למלך, נישט קיין חילוק אבער אז ער איז געווען א מלך, פרעה האט אים אלעס איבערגעגעבן, און דאס איז צו ווייזן קינדערלעך ביסט געפאלן טיף טיף אין דר'ערד, דארט ליגט דער אייבערשטער, און פון דארטן קען ער דיך נאך מאכן א מלך אויך. געזאגט, און דו וועסט זיין א מלך, ישראל זענען בני מלכים, אז דו'סט זוכה זיין צוריקצוקומען צום אמת, און דו'סט נישט לאזן אז דער חזיר דער פעדאפיל זאל דיר נאכלויפן א גאנץ לעבן, ביסטו שוין א מלך. דו'סט זאגן פאר יענעם, לאז דיך אפ פון מיר, דער סטרא אחרא דער וואס ער לויפט אים נאך מיט דעם משוגענע געדאנקען, זאגט מען אים, לאז דיך אפ פון מיר, איך וויל מער נישט וויסן, איך האב עס געטון, באונס צו ברצון, איי דאונט קעיר, איי עם אוט. און א מיידל קאלט מיך אפ, זי האט געזינדיגט מיט א בחור וואו זי ארבעט, האב איך איר געזאגט, זאלסט וויסן פארוואס נאך יום כיפור קומט סוכות, סוכות מיינט טשעינדזש אוו עדרעס. יו העוו טו ליעוו דעט פלעיס, יו העוו טו ליעוו יור טעלעפאון דיסקאנעקטעד, נעם דיר אן אנדערן נאמבער ענד סטארט ניו, און זי האט אזוי מיר באדאנקט אז כ'האב נאך אזאנס נישט געזען, זי זאגט מיר איך גיי אייך פאלגן, איי דאנט וואנט טו ליוו אין א מעסי לייף, די, איך וויל אייך זאגן, די גאנצע זנות, די סעקס, די געבן א קיש און א האג און א קלאפ און א שטופ, דעטס אנלי גוט וואנס, כיוון שבא עליה פעם אחת תו לא תקפו יצרו. ער האט שוין איינמאל געוואוינט, הי דאזענט ניד איט ענימאר. נאר וואס געשעהט? ס'געשעהט אז ס'פאלט אויס מיט די זעלבע באותו מקום באותו זמן און באותה אישה, הייבט אן דער בעל דבר ווידער צו זינגען, באט ריעלי, אים טוט שוין וויי די הארץ און איר טוט וויי די הארץ פארוואס זי האט עס געטוהן, איט וואזענט סאו עקסיידינג עניוועי, ס'איז נאט סאו עקסיידינג, ס'איז עקסיידינג אז מ'האט חתונה און מ'גייט פאר א צוועק צו וואוינען, באט אדער דען דעט. איטס נאט סאו עקסיידינג, ס'איז נאר געווען אז דער בעל דבר האט דיר געמאכט א פאנטאזיע, א פענטעסי, אז דא גייט זיין טא סאמטינג ספעשל, און וואס האט זיך אויסגעלאזט? ער פילט שלעכט אז ער האט געטון זנות מיט א פרעמד מיידל, און זי פילט שלעכט אז זי האט זיך געלאזט פון א פרעמדן בחור, שי לוזעס הער סעלף עסטיעם, שי לוזעס. הער סעלף קארידזש שי לוזעס עווריטינג. מיט וויפיל שטערקער ער איז און א אידישע טאכטער האלט זיך פעסט אלץ מיט לאנגע נעגל און ווען ער האט נישט געוואלט קוקן אויף איר איז אראפגעגאנגען דער קאפ איז אריינגעשטאכן אין אים אלעס איז אמת עט די ענד אוו די דעי האט ער געהאט א טאטעל לאס פון צען טיפות דאס ווייזט פאר יוסף הצדיק אז מען טאר נישט פאלן אפילו מען האט אזא טאטעל לאס. ס'איז געקומען ראש השנה ביינאכט און יוסף הצדיק האט זיך שוין געוואלט בייגן, דעמאלטס האט דער אייבערשטער געשיקט דעם מלאך און געזאגט גיי לערן אים אויס אלע שפראכן, ווייל מארגן גייט ער שטיין פאר פרעה און ער ווערט משנה למלך, פארוואס? ווייל ער איז געווען א שומר הברית? טו די אוטמאסט וואס ער האט געקענט. זאג איך ענק נאכאמאל, די פרשה מיט דעם חנוכה לעכט, קומט אונז צו לערנען א וויכטיגע זאך, אפילו מען פאלט, מוז מען זיך קענען אפשטעלן אינמיטן די נפילה און זאגן ביז אהער בין איך געפאלן און ווייטער וועל איך נישט גיין, אויב מען טוט דאס וועט מען אי"ה זוכה זיין צו מלכות, געהעריג צו מלכות, מלכות מיינט נישט ווערן פרעזידענט פון אמעריקע, מלכות מיינט זיין א מלך אויף דיר, זיין א מלך אויף דיין שטוב, די גמרא זאגט אז אפילו ריש גרגותא רופט מען אויס פון הימל אז ער זאל זיין דער הויפט,

ער איז ארויף איבער די גאנצע וועלט, ס'הייסט יעדער שיקט אים קוויטלעך מיט אלעם. האט מען אים געפרעגט, האט ער געפרעגט, ווען הייסט מען א וועלטס ראבינער? זאגט ער, א וועלטס ראבינער הייסט מען ווען מען באהערשט זיך אליינס. אז א מענטש האט כח זיך צו באהערשן איז ער א וועלטס ראבינער. ווייל א מענטש איז אן עולם קטן. מוז נישט זיין דאס ווערן פרעזידענט אין אמעריקע, אבער דארפסט זיין אויף אזויפיל אז. דו וועסט זיין א מלך בבחינת מלכות אז דו זאלסט דיך אליינס פאלגן צו די גוטע זאכן און מענטשן וועלן דיך פאלגן, און די פארשטינקענע פארדרעקטע סטרא אחרא וועט דיך נישט נאכלויפן מער מיט די צודרייטע שלעכטע מחשבות אז ווייל כ'האב דעמאלטס געטון קען איך שוין נישט ארויסקריכן, מען קען פון אלעם ארויסקריכן, ווען מען קען מער נישט ארויסקריכן נעמט דיך דער אייבערשטער גראד צו, האסט שוין נישט וואס צו זוכן דא, ס'אן אונס רחמנא פטריה, האסט שוין נישט וואס צו זוכן, אדרבה מיט דעם וואס דו האסט דורכגעמאכט. די מאלעסטעישן און דאס ארויסקריכן וועט זיין אזוי גרויס אז דו וועסט מיטברענגען מיט דיר א ישועה פאר די גאנצע וועלט פאר אנדערע מענטשן וואס זענען דורכגעפאלן און אזוי ווייטער דעיס איז וואס די פרשה מקץ ויגש ויחי לאזט אונז לערנען דעיס איז וועגן דעם געפאלט עס אייביג אין חנוכה. חנוכה איז אייביג מקץ, אדער ארויף א וואך אדער אראפ, די חנוכה איז די זעלבע בחינה חנוכה, מען באנייט זיך, וואטעווער העפענד העפענד, איטס נאט גאנא העפען עגעין. יעצט איך וויל דערציילן אפאר פון די טעלעפאן קאלס וואס כ'האב באקומען, איינע פון די פאון קאלס וואס כ'האב באקומען איז פון א אידישע טאכטער, זי זאגט מיר אז זי איז נעבעך געגעט און זי האט קינדער, און די קינדער גייען צום זיידן, ביים זיידן דרייט זיך א שוואגער וואס דער שוואגער איז א באקאנטער מאלעסטער. באקאנט, אונז קענען מיר אים אלע, און זיי ווייסן נישט וואס צו טון, זאג איך איר הער מיך אויס, איך וויל דיר זאגן, קודם דארפסטו גיין פאר העלפ, ווייל אז דו ווייסט אז דיין שוואגער איז א מאלעסטער, און דו ווייסט אז די קינדער דרייען זיך דארטן, איז דיינע נערוון גייען פלאצן, וואס דו דארפסט באמת טון איז, דו דארפסט גיין פאר העלפ, דו מוזט גיין צו איינע פון די פלעצער ווי מען גייט פאר העלפ, דארפסט גיין צו א סייקייעטריסט, סייקייעטריסט, סייקאלעדזשיסט, אדער שלום טעסק פארס, אדער די אנדערע, די סוף גייט זיין אז זיי וועלן קאלן. פאליס, ווייל דו האסט מורא אז דער שוואגער טאטשט דיינע קינדער, ווייל ער האט שוין געטאטשט אנדערע נעפיוז, און זי האט מיך געפאלגט, זי האט אנגעהויבן צו גיין, דאס איז נישט קיין דזשאוק, דו קענסט עס נישט אליינס באקעמפן, איך ווייס די געדאנקען גייען זייער שטארק פון די אלע פרויען וואס האבן די קינדערלעך און זיי ווייסן וואס ס'גייט פאר, נאכדעם געט זי מיר א זאג, איך מוז אייך זאגן איין זאך, איך וואלט קיינמאל נישט געוואוסט וויאזוי צו רעדן צו מיינע קינדער.

אז דו ביסט א גרוש זאלסטו גיין פייטן אז די קינדער זאלן נישט גיין נישט צו דיין טאטן אין שטוב און נישט צום שווער אין שטוב, און בפרט נאך אז דו ווייסט אז ס'איז דא חזירים, און טאמער דו ווייסט נישט זאלסטו נעמען א כלל יעדער איז א חזיר, חברים כל ישראל ונאמר אמן, יעדער איז א חזיר, נאר נישט יעדער טוט עס ווייל עס קומט נישט יעדן צו א נסיון, און נישט יעדער האט גאטס און קארידזש אזוי ווי משה עפשטיין, צי אזוי ווי ברוך מרדכי לעבאוויטש, צי אזוי ווי יחיאל בראנער, צי אזוי ווי ארטור סאמעט אז זאלן קענען זיצן אין די מקווה און זיך און טוהן מיט קינדער וואס מען טאר נישט, און זאגן כ'האב געכאפט א גוטן פעטן העכט, האט דאך נישט געהאט קיין שום יראת הכבוד פאר קיין מענטש אפילו, דער ברוך מרדכי מיט די אלע חזירים, סאו כל ישראל חזירים, חזירים כל ישראל ונאמר אמן, ווייל טאמער וואלט נישט יעדער געווען א חזיר וואלט נישט געווען קיין איסור ייחוד ביי יעדן, די זעלבער איסור ייחוד וואס משה רבינו האט האב איך מיט דיר מיט יעדן איינעם, ארטער סאמעט מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש האט דעם זעלבן איסור ייחוד ווי משה רבינו, און משה רבינו האט דעם זעלבן איסור ייחוד ווי נחמיה וועבערמאן. סאו אבוויעסלי ווילאנג א מענטש איז אין א גוף קען ער פאלן, איז דאס איז וואס מ'דארף זייער שטארק וואטשן, ווייל די טעלעפאונס קומען אריין, די שכויח'ס זענען דא, נאר די שאלה איז וואס קען אזא ווייבל טון, איז במילא דארף יעדער איינער וואטשן, יעדער דארף וואטשן, זי קען נישט גיין צו איר אייגענעם טאטן ווייל די מאמע האט זי ארויסגעווארפן פון שטוב, ווייל די מאמע האט נישט געוואלט זי זאל זיך גט'ן, ווייל זי האט געהאלטן אויב מ'וועט זיך גט'ן וועט עס שאטן פאר די אנדערע קינדער, קענסט דאך די אלע זאכן, א פרוי האט געזאגט אמאל, עס איז געווארן נאכגעזאגט אין א מיטינג פון עמודים וואס זיי פייטן קעגן דראגס האט א פרוי געזאגט מ'האט איר געזאגט דיין זון איז אויף דראגס מ'דארף אים געבן העלפ זאגט זי ניין איך קען באשטיין ער זאל שטארבן פרעגט מען איר פארוואס זאגט זי ווייל טאמער וועט ער זיין אויף דראגס וועט נישט גיין קיין שידוכים פאר די גאנצע משפחה טאמער וועט ער שטארבן וועט מען זאגן אוי ער האט געהאט א הארץ אטאק און ער איז געשטארבן זי איז מסכים מוותר צו זיין אויף דעם קינד אבי צו ראטעווען די שידוכים פון די אנדערע קינדער. דאס איז אונזער מענטאליטי. און ווי העוו טו סטאפ איט קאוז דעטס נאט רייט. כ'האב געזעהן מענטשן האבן מיר געזאגט וועסט נישט קענען טוהן שידוכים מיט די קינדער ווייל ווייל דו האסט א האט ליין א קאלד ליין זאג איך יענעם כ'וויל דיר עפעס זאגן ס'דא מענטשן וואס האבן גע'גנב'ט און גע'גזל'ט ס'דא מענטשן וואס מ'האט זיי געכאפט מיט עריות ס'דא מענטשן וואס האבן שוין אפגעטוהן אלע עבירות שבתורה דו זעהסט די קינדער האבן לאנג שוין חתונה געהאט? דאס איז דאך סתם פילאסעפי, דאס איז פילאסעפי וואס איז קעגן אני מאמין, דער אייבערשטער איז עשה עושה ויעשה לכל המעשים, נאר ער וויל דיך האבן אין א פאזישן ווי ער וויל דיך האבן דארפסטו זיין דארטן, און משם, פון דארט, ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. שוין, יעצט גיי מיר אוועק פון דעם הייליגן חנוכה, און מען דארף וויסן מיט וואס איך גיי אוועק. איך גיי אוועק מיט מסירות נפש, ווען איינער אויפן דזשאב וועט מיך וועלן מכשיל זיין, וועל איך אים זאגן איך האלט נישט דערביי, אז דו וועסט נישט דיך אפטשעפען פון מיר רוף איך ניין וואן וואן, און די זעלבע די דאס איז די מיידל וואס גייט ארבעטן, די זעלבע איז דער יונגערמאן, דארט וועט אויך זיין א שיקסע א גרישע, עפעס וועט דארט זיין וואס זי וועט ווארפן אן אויג אויף דיר דיך אראפצונעמען פונעם וועג, נישט פארגינען אז דו ביסט העפעלי מעריד, דו קומסט, דו האסט א דזשאב, עס איז דא וועם צו ברענגען א דאלער, זאגן אונזערע קינדער גייען זיין בלומען, שטייסט? וואטעווער איט איז, איז די ערשטע רוגזה די בעסטע רוגזה. ביי די מעשה וואס כ'האב ענק פארציילט, זי האט געזאגט אונזערע קינדער וועלן זיין בלאנד, און כ'האב געזאגט ווען א בלאנד שייטל וואלט מיך אינגאנצן משוגע געמאכט, זאג איך ווען מיין ווייב זאל אנטון אין בעדרום א בלאנד שייטל. אבער איך האב איר נישט אזוי געזאגט, איך האב איר געזאגט זאלסט וויסן, איך בין יעצט געענדיגט סקול, ס'האט געקאסט טויזנטער און טויזנטער דאלער, און דא האב איך באקומען זייער א גוטן דזשאב, נאר איך זעה אז דא וועל איך לאנג נישט אויסהאלטן, אדער וועל איך טון וואס מ'טאר נישט, אדער וועט חלילה זיין מ'וועט מיר איינשפארן כ'האב געזאגט זיי נישט ברוגז איך פארלאז דעם דזשאב וועגן דיר אבער געדענקן זאלסטו איין זאך דו האסט אויף דיר א געוואלדיגע אחריות האסט גענומען א מענטש און האסט עם ארויסגעשטופט פון א דזשאב און איך בין אוועק דאך אסאך יארן שפעטער טרעפט זי מיך טרעפט מיך זי האט זי האט געהאט א טאכטער און מיין זון האט געזוכט א שידוך און זי זעצט זיך אראפ ביי מיר אין שטוב און זי פרעגט מיך צו איך קען אזא נאמען איך וויל נישט זאגן דעם נאמען. זאג איך אים ניין איך קען נישט, איך געדענק ס'האט געארבעט אמאל א מיידל זי האט ער געזאגט מיט א בלאנדע גייסט האבן בלאנדע קינדער. כאפט א פיט, איי פליפט, איך הייב אן צו שרייען דו שיקסע דו זונה גיי ארויס פון מיין הויז, און מיין משפחה האט זיך גענומען פרעגן וואטס גאוינג אן היער, דאס וועל איך ענק פארציילן אן אנדערס מאל שי העז טו ליוו, געקומען אז זי האט נאך געוואלט ווערן א מחותעניסטע מיט מיר, וויל ענק זאגן איין זאך, איי העוו טו טעל יו, ס'איז קלייניקייטן וואס א מענטש גייט דורך אין לעבן און אז ער פאלט מיט דעם דורך, קריכט ער נאכדעם נישט ארויס. טאמער וויל ער יא ארויסקריכן, האט אונז דער אייבערשטער געגעבן טובים, אזעלכע חנוכה, א מסירת נפש פון אידישע טעכטער, א מסירת נפש פון חשמונאים, וואס די אלע זאכן ווייזן איז, אז זאלסט דיך נישט דערשרעקן, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, זדים ביד עוסקי תורתך, יו נעווער נאו. האו סוקסעספול יו קען בי וויט אלל אדס אגענסט יו. ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה קעגן פעדאפיילס האט מיר יעדער געזאגט גיי נישט אריין אין די מלחמה, ס'ליגט אין דעם מאפיא, ס'ליגט אין דעם דמים, ס'ליגט אין דעם גרויס געלט פאר די רבנים, די גרויסע עשירים זענען גרויסע חזירים, זיי האבן זיך געלאזן קאסטן געלט דיך אראפצוברענגען, און באמת האב איך געדארפט זיי פאלגן, כ'מיין בדרך הטבע וואלט איך נישט געקענט סוקסידן בכלל אין די מלחמה. וואס איז געשען? ס'איז א האום ראן מיט טרי בעיסעס ווער לאודעד. פארוואס איז דאס געשעהן? פאר איין טעם, ווייל איך האב געזאגט איין זאך, רבונו של עולם ווי העוו טו קלין אפ דיס מעס, ווען דאס האלט אן נאך צען אדער פופצן יאר וואלט געווען א נייע תורה, עס וואלט געשטאנען ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, אויסער א בחור אין ישיבה אדער א יונגעל אין חדר, און א מיידל וואס איז אין סקול, און א מיידל וואס זי זוכט א דזשאב. און ברוך השם קוק וואס איז געשעהן, און דאס זאל יעדער וויסן. יעדער איז א גענעראל פארן אייבערשטן, יעדער איינער דארף זיך שטארקן און טון וואס ער קען. איך האב געזעהן פון וויי וויי דזשעיקאבסאן זייער א שיינעם קליפ, זאגט ער אזוי, איינער איז געשטארבן א ברסלב'ער געקומען אויף יענע וועלט, מ'האט אים אריינגעשיקט אין גיהנום, שרייט ר' נחמן קום ביי די פיאות שלעפ מיך ארויס, די ברסלב'ער האבן דאך די גרויסע פיאות סאו איצער, און נאכדעם ער שטארבט עפעס א לאבאוויטשער מ'ווארפט אים אויך אין גיהנום, שרייט ער רבי קום ראטעווע מיך אויפן לאבאוויטשער רבי, איצער זאגט אים די רבי הער אויס מ'האט דיך געשיקט דא אין גיהנום זאלסט טוהן דיין שליחות, דא האסטו א דאלער, איך מאך דיך פאר א שליח און גיי טוה דיין שליחות. און האב הצלחה. סאו דאס איז וואס אונז דארף מען וויסן, יעדער האט א מישען צו זיין א שליח, און במילא זאל יעדער איינער מאכן זיכער אז ער פארלירט נישט זיין מישען, ווייל ווי מער דו ביסט געפאלן און ווי נידריגער דו ביסט אראפגעגאנגען איז א סימן דו דארפסט מיטברענגען מיט דיר גרויסע ניצוצין. דער אייבערשטער זאל העלפן אז די חנוכה זאל אונז דאס אויסלערנען, אז דארפן מיר זיין ווי מען זאגט. א סטעפ אהעד, א סטעפ פארווארד, נישט ארויף גיין אויף דראגס, באלד זיך נישט נעמען דאס לעבן, דאס איז דער מעסעדזש וואס אונז לערנען מיר פון דעם חנוכה. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וואס איז געשען דא דעם חנוכה, איך בין אין פענעמא, איז געשען א מורא'דיגע זאך, איך האב געדארפט עפעס אויסשטעלן עפעס א טעקס ריטורן, איך האב געדארפט אריינשיקן א אימעיל, נישט קיין חילוק, שיקט אריין די דרייווער לייסענס פון ביידע זייטן א קאפי, בין איך געגאנגען דא אין אפיס, איך האב געבעטן זאלן עס ארויסשיקן, אימעיל. די פרוי נעמט זיך קוקן אויף מיר שארפע בליקן, איך זאג גארנישט ווייל פארשטייט זיך אליינס, מאך נישט אן אישו פון קיין שום זאך, און אמענדע צום סוף פרעגט זי איך זעה אויף דיין נאמען וואס דו שיקסט ארויס דא, דו הייסט ראזענבערג, זאג נאר ביסטו נישט דער באקאנטער ראביי ראזענבערג אויף אן אלע אינטערנעטס? זאג איך איר יא איך בין דאס, זאגט זי יו אר די ראביי? זאג איך יעס, הייבט זי אן דו ווייסט דו האסט נישט קיין השגה וואס א דזשאב דו מאכסט, זאג איך איר, יא, ווי? ס'קומט אן ביז אהער אין פענעמא אויכעט? זאגט זי, יא, ליסן, איי וואנא טעל יו, מיין שוועסטער פלעגט ארייננעמען מקורב צו איר א גאסט, ער איז געקומען דא נאך געלט יעדעס יאר, און נאכדעם האט זיך מיין שוועסטער'ס זון אנגעהויבן אויפצופירן אביסל משוגע, און איך פלעג דיך אלץ אויסהערן אויפן אינטערנעט, איך ווייס אלעס וואס דו זאגסט, כ'האב געזאגט מיין שוועסטער, מ'דארף גיין שוין צו א דאקטער.

מיך ממש געבענטשט פאר די ארבעט וואס איך טו, זאגט זי, האו דיד יו העוו די קארידזש און די סטרענט טו גאו אוט אגענסט דיעז פעדאפיילס? עניוועי, ס'איז דא א בר מצוה, כ'האב געשיקט אריבער א פיקטשער, ס'איז דא דא יעצט א בר מצוה, האט מיך געבעטן איך זאל רעדן אפאר ווערטער, האב איך גערעדט, כ'האב מיך אויפגעשטעלט רעדן, כ'האב נישט געהאט מיט מיר די מאשין, ווייל איך בין סתם אזוי, איך גיי דא בייסן די מאשין, נעם איך עס נישט מיט, האב איך געזאגט רבותי איר זאלט וויסן, איך בין דא געווען א חודש צוריק, איך האב יעדן געווארנט. אז מען זאל נישט געבן פאר די ראש ישיבות קיין געלד, ווייל די ראש ישיבות זענען גנבים און זיי לייגן דאס געלט אין די טאש און מאלעסטן די בחורים און נאכדעם ווארפן זיי זיי ארויס. ס'האט זיך דא געמאכט אזא איבערקערעניש, אז יעצט פיר וואכן שפעטער זענען דא רבנים וואס זיי קומען צו און זיי שעלטן אריין און מען הערט, כ'האב זיי געזאגט יעצט בין איך בולעט פרוף, פרעגן זיי פארוואס, זאג איך ווייל איך בין אריבערן ים, און אריבערן ים זענען די שדים נישט שולט, קענסט אריין שעלטן וויפיל דו ווילסט, אלעס רינט אריין דא אין די פענעמא קאנאל.

היינט צו דאס זאג איך מענטשן וואס מען האט צוואַנציק יאר געוויסט וואס זיי טוען אלע חאזערייען האסט נישט געקענט גארנישט טוהן ביז ווי לאנג מען האט זיי נישט אינדייטעד אדער מען האט זיי נישט געכאפט רעד הענדעד איז למעשה האסט א פראבלעם און נאכדעם קויפן זיי זיך אויס פאר געלט פרעגן זיי מיר וואס איז די עצה זיצט מען דא מען ברעכט דעם קאפ יעצט זאל איך געבן א קורצן קרעש קורס אין הלכות מקוואות וואס ס'גייט יעצט פאר איך האב געטראפן אסאך ליבאוויטשע מקוואות. ס'איז דא איין גראסבאם פון די מידוועסט און ער לייגט אריין די פייפ אין די סעמענט ממילא זעהט מען נישט ארויס אז ס'איז דא א סאקשען ארויסצוציען די וואסער ווי איך האב אלץ געטענהט. ס'איז א עוולה מיט דעם וויבאלד דו זעהסט נישט ווי הויעך די פייפ איז זיי מאכן עס אז ס'זאל אריינגיין אונטער דער ערד זאל עס אריינגעבויעט ווערן אויף די פלאטפארמע וואס די מק וואס מ'גייט ארום די מקווה ממילא קען זיין אז דו מאכסט עס אמאל צו נידריג און די זאך איז ממעט די גאנצע מקווה. כ'האב שוין געטראפן אפאר אזאלכע מקווה'ס, כ'האב עס געמוזט איבערמאכן. איין טאג בין איך געווען אין קאראקאס ווענעזועלע, און כ'האב געטראפן אזא מקווה, און איך האב געזאגט פאר דעם רב אז איך שטופ אריין דא אונטן דעם טעיפ מעזשער, און איך זע אז ס'גייט נישט ארויף ממש ביז ארויף, זאגט ער ניין דאס האט גראסבאם געמאכט, איך קאל אפ גראסבאם, זאגט ער זארג דיך נישט איך האב עס געמאכט גוט, הער זאגן אז ער קומט און ער נעמט זיבן הונדערט פופציק דאלאר א טאג און ער בלייבט אפילו נישט דארטן, ער פארלאזט זיך, ער האט געגעבן אינסטראקשען. יעצט איז געווען.

ער האט געזען אז ס'טויג נישט, ער האט זיך נישט געוואלט קריגן איז ער אוועקגעגאנגען. למעשה צו מ'האט דאס געגאסן כשר צו נישט ווייס איך נישט, ס'איז א באקאנטע פראבלעם אז אויב מ'האלט די פייפ קען מען נישט וויסן ווי הויעך די פייפ גייט ארויף צו ס'איז אינעם גובה המים צו נישט, און טאמער ס'אינעם גובה המים איז דאס ממעט די גאנצע מקווה. און איך בין שוין דאס מערערע יארן, איך האב שוין געהאט א מקווה אין פלארידע וואס כ'האב איבערגעמאכט, דעמאלטס ווען איך בין געווען אין ווענעזועלע אין קאראקעס האב איך געזאגט דעם רב אזוי, הער אז איך האלט ס'נישט כשר,

שור הבר פלייש זאג איך אים רבי רבי איך בין נישט צו דעם געקומען דא איך האב וואס צו טוהן איך דארף נישט דיין שור הבר פלייש איך ווייס נאכנישט ווי כשר ס'איז איך לאז ארויס פון די אלע משוגעת'ן ווילסט פאררעכטן די מקווה גוט און טאמער נישט נישט זאגט ער ניין ער האט יעצט געגאסן א מקווה ער גייט נישט צוברעכן א מקווה וואס האט יעצט געגאסן ווער האט עס געטוהן גראסבאם זאג איך לאמיר דיך עפעס פרעגן איז גראסבאם דא געווען בשעת'ן גיסן זאגט ער ניין גראסבאם איז געקומען ער האט געגעבן אינסטרוקציע און ער איז ווייטער געגאנגען נצבים וילך ער איז געשטאנען און געגאנגען.

איך געב דיר יעצט, זאג מיר וואס דו דארפסט האבן, איך געב דיר צען טויזנט דאלער. פרעגט ער, ווי האסטו צען טויזנט דאלער? ער מיינט דאך נעבעך אז איך קום דא מאכן די מקווה און איך באקום פינף דאלער א שעה? זאג איך ר' איד, איך האב א שותף וואס ער איז אזוי רייך אז איר האט נישט קיין השגה, און ער פאקט אייך איין, כ'האב געפוינט מיטן פינגער, ער פאקט אייך איין מיט אייער גאנצן פארמעגן, דער איד איז ווערט ביליאנס אוו דאלער. איז ער געווען זייער אויפגערעגט גיט ער א פרעג ענד וואטס היס נעים? זאג איך אים ער הייסט הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך דער מענטש קוקט מיך אן זאג איך כ'האב א שותף דעם רבונו של עולם ער האט זיך אויפגעשטעלט פון זיין סיעט ער איז צוגעגאנגען צו די פענסטער ער האט גענומען א נעפקין, א טישו, און ער האט זיך אפגעווישט די טרערן, ער האט זיך צוריק אראפגעזעצט, און ער האט געזאגט, אקעי, איך ווייס שוין פון וואו איך וועל נעמען די געלט, דו פארשטייסט? ער האט שוין געכאפט דאס געלט, נאר ער איז אזוי פארשעמט געבליבן. מ'רעדט דא פון א מקוה, הייבסטו אן, דו האסט נישט קיין געלט? געט ארויס צדקה פאר די גאנצע וועלט. עניוועי, וועגן דעם זאג איך אויכעט, כ'האב געמאכט יעצט א מקוה, און קומען רבנים פון די עדה, די רבנים, יענע רבנים, יעדער האט געוואלט קוקן וויאזוי איך מאך. ס'איז געווען צוויי ערנסטע מלחמות, איינס איז געווען וועגן אראפלאזן פאר שיטת רבינו תם, איך האב געזאגט, ווי גייט מען אראפלאזן פֿופֿצן מינוט נאך די.

ייִדן זענען געקומען, זײ האָבן זיך געפּדיונט בײַ אים און ער האָט אױסגעהאַלטן פֿון דעם מוסדות צדקה. דאָס זעלבע האָט שטײנמאַן. זײ זאָגן, שטײנמאַן האָט אַדורכגעװאָרפֿן שװערע הונדערטער מיליאָנער שקלים אַ יאָר. איז למעשה, דוד שמידל האָט נישט געפֿאַלן, ער האָט געװאָלט, ער זאָל עס האָבן. דאָס איז אַלעס די אַלע קנאים, די אַלע, װאָס זענען געװען קנאים, אַפֿילו רב עמרם בלוי. רב עמרם איז געװען אַ קנאי, װײַל ער האָט געמאַכט געלט אױף דעם. נישט ווייל ער איז נישט געווען קיין ערליכער, איך זאג ער איז געווען אן ערליכער איד, באט איף דער וואס נאו מאני אינוואלווד נאובאדי וואד בי א קנאי, איז למעשה מיט אלע קנאים איז די זעלבע זאך, יעדער האט זיך אנגעהויבן צו דראפען אויף יענעם ווייל ער געהערט צו דא א כולל אין וואלין, מען שיקט אריין געלט, מען געט פאר אלע כולל אינגעלייט, איטס וואס אלל מאני, מאני מאני מאני מאני, עניוועי, איז למעשה די קנאים למשל סאטמאר זענען די גרעסטע נואפים, זענען די גרעסטע.

קאז יעצט ווען איך קום אן צו א מקווה און איך זעה ס'האט א פלעקסי אינמיטן זאג איך יענעם רב רופט אן אנדערן איך קען נישט טשעקן די מקווה פרעגט ער פארוואס נישט זאג איך ווייל קען זיין ס'איז דא אונטן שמוץ און ס'האט שוין נישט קיין שיעור מקווה במילא האב איך נישט דא קיין צוויי שיעורי מקווה איך האב אז די אויבערשטע הענגט אויפן אונטערשטן איז א גאנצע שאלה צו דאס הייסט נישט קטפרס א שאלה צו דאס הייסט נישט וויבאלד אונטן איז נישט דא קיין שיעור מקווה הייסט עס נישט אז דאס שטייט ס'איז זוחל. כ'האב אין דעם זייער אסאך שאלות. זאגן זיי אבער סאטמאר רב האט דאך אזוי געהאלטן. זאג איך אז סאטמאר רב זאל דא זיין און זאל זאגן ס'איז כשר בין איך מסכים. נאר איך גלייב נישט ער וואלט עס געזאגט אנע דעם ער זאל אויפהייבן דעם פלעקסי. אז איך זעה נישט ווייס איך נישט וואס דארט איז דא. כ'האב אמאל געטראפן ס'איז געווען סטאק אן אייזן. ס'איז אריינגעפאלן אן אייזן ווען מ'האט געגאסן די מקווה און מ'האט גע'כשר'ט די מקווה. און ס'איז געווען שינוי מראה. ס'איז געווען ראזשדאש די גאנצע אונטערשטע חלק.

פלעקס האט געהאט א גרויסן בויך און די לאך איז נישט געווען אויפן נידריגסטן פלאץ, און ממילא די אלע וואסער וואס איז אריינגעפאלן קודם אויף דעם פלעקס איז געווארן שאוב, אויסער אז מען זאל האבן אריינגעלייגט דעם פלעקס און נאכדעם וואס קיין שום רב טוט נישט ווייל ס'נישט כמעט נישט קיין מציאות מען זאל אריינלייגן דעם פלעקס און נאכדעם נאכדעם ביים רעבן צו מאכן דעם רעבן'ס בור על גבי בור מוז מען מאכן א ליפ, אז דו מאכסט א ליפ האסטו א שאלה פונעם דברי חיים, ס'הייסט אזוי ווען ס'ליגט די פלעקס אויף דעם קענסטו זאגן יעדער איינער האט א שיעור מקווה אבער טאמער ס'איז ערגעצוואו געבראכן א שטיקל און דארט איז דא א ליפ און ווער זאגט אז דארט איז דא א חיבור יעצט? די דברי חיים האלט דאך אז א שטיק קען מען נישט מצרף זיין. איז במילא האב איך מער פראבלעמען וויפיל ריוח. איז ווען איך מוז מאכן א סאטמארע מקווה מאך איך דעם פלעקסי אז ס'זאל זיין דארט אויסגעשניטן פֿיר אינטשעס ביי פֿיר אינטשעס דארטן א פונקטליך העכערן נקב השקה, ס'הייסט אונטערן נקב השקה, און דארט ווען איך גיס די מקווה לאז איך אויס סעמענט אויכעט. ס'בלייבט נישט קיין ציין. ס'בלייבט גראד. ס'האקט זיך אריין, און אזוי איז דער חיבור גראד פון אונטן ביז אויבן ארויף. נו, נישט יעדער מאכט עס אזוי, נאר מען מאכט נישט אזוי האב איך א פראבלעם. האב איך זיי געזאגט, איך וויל נישט מאכן בור על גבי בור, איך זע נישט וואס דא גייט פאר, די אנדערע זאכן קען איך נאך ערלעדיגן ווייל איך גיס דאך יעצט, אבער ס'נישט צו זען נאכדעם וואס דארט טוט זיך. וויאזוי קען איך כשר'ן אזא מקווה? און אז איך הייב אן אנצופילן און ס'איז דא א העלפט פון א שיעור מקווה קען איך אנפילן נאך דעם שאובין בהמשכה? איך האב אזויפיל זאכן וואס איך קען נוצן און איך דארף נוצן ווייל ס'איז א פרויען מקווה און איך גיי זיך נישט משעבד זיין ווייל אונז האמער א פראבלעם וואס דער ש"ך זאגט אז מ'זאל חושש זיין אויף נתן סאה ונטל סאה אזוי ווי די שיטות וואס זיי האלטן נתן סאה ונטל סאה איז נאר עד רובו. די שיטה קען מיר עניוועי נישט מקיים זיין נאר אז דו גייסט דיך טובל'ן אין ים. גייסט דיך טובל'ן אין ים אדער אין א קוואל? טאמער נישט ביסטו נישט מקיים די שיטה במילא, ווייל זי טוישט זיך במילא, ס'נאר א שאלה צו א יאר צו א וואך צו א חודש, ס'איז הייס וואסער קאלט וואסער, ס'דויערט לענגער אביסל, מ'פלאטשקעט, ס'אלץ ווי מ'זאגט יו דאונט נאו וועיר יור אפ איז, במילא דו ווייסט עניוועי נישט, דארפסטו זען אז אלעס ארום און ארום זאל ארבעטן אזוי ווי ס'דארף צו זיין, בקיצור די רבנים קודם האבן זיי געהאלטן אז ס'טויג נישט מיט מיר, נאר אזוי ווי דער. וואס האט מיך גענומען, דער האט נישט געוואלט הערן פון קיין אנדערן רב, און זיי האבן אים געזאגט, נעם אן אנדערן, ס'וועט זיין בעסער, זאגט ער, איך נעם קיינעם נישט נאר אים, פרעגן זיי אים פארוואס, זאגט ער, ווייל ער האט געמאכט פאר אונז א מקווה ביי די ספרדים, כ'ווייס נישט וועלכע, כ'האב זיי געמאכט, געמאכט צענליגע, און דער עולם איז געווען מורא'דיג משונה'דיג צופרידן, און ס'איז נישט דא א מענטש וואס ער קען אזוי ווי ער, און אונז גיימיר אים נישט טוישן, שוין דעמאלטס האבן זיי געזען אז זיי האבן נישט מיט וועם צו טיש צו גיין, האבן זיי זיך געמוזט בייגן. איז וועגן דעם איך טענה אין א מקווה וואס דו קענסט נישט אלעס זעהן איז א פסל'ע מקווה, ס'איז דא מענטשן וואס לייגן דעם סטים פייפ אריינגעבויעט, איך בין יעצט דא אין פענעמא, דא איז דא געווען א סטים פייפ אריינגעבויעט, ס'האט ארויסגעלאזט וואסער ווען ס'האט געהייצט און ווען מ'האט זיך גע'טובל'ט האט מען האט זיך עס געהייצט, ס'איז געווען א פסל'ע מקווה, שרייט איינער נאר לויטן דברי חיים וואס אריינגעקומען, זאג איך ניין ס'איז ארויסגעגאנגען אויכעט ווייל וואסער באלאנסט זיך אויס, חוק כלים שלובים, ס'באלאנסט זיך אויס, ס'איז אריין און ארויס, און זיי מודה געווען זיי האבן געזאגט יא, אה בקיצור ס'איז נישט וויכטיג.

איז גרויסבוים צו מאכן א מקווה זאל רופן איינעם וואס ער פארשטייט צו דעם. און איך האב זיי געזאגט געטס נישט אריין נאר מיין נאמען ווייל איך באמת איך בין צוריסן פון ארבעט איך בין איך בין דעם ווינטער פון איך ווייס פון פון תמוז פון ראש חודש תמוז ביז יעצט בין איך נישט געווען אינדערהיים אפשר צוויי אדער דרײַ טאג נישט מער איך ווער צוריסן פון ארבעט און יעדע ארבעט האב איך געדארפט ווען קומען פֿינף יאר צוריק. און יעדע ארבעט שפילט זיך מיט פסולי דאורייתא וואס אידישע טעכטער נוצן דאס יעדן טאג. האב איך זיי געזאגט געטס אריין נאך אפאר נעמען אויכעט און זיי זאלן פארשטיין וואס די פראבלעם איז. ס'מוז נישט זיין סאטמאר עס קען זיין ליבאוויטשער זיי פארשטייען שוין יעצט דעם פראבלעם און אז זיי פארשטיין וואס די פראבלעם איז זאלן זיי ארום גיין פארעכטן און בעסיקלי קען מען עס נישט פארעכטן מען קען נישט פארעכטן נאר מען דארף עס צושטאפן מיט וואדער פלאג פון אונטן און פון אויבן פון אלע זייטן מען דארף עס צושטאפן ביי לאך אונטן דארף מען עס גוט צושטאפן מיט וואדער פלאג, ארויסברעכענען פלעסטיק פייפ וויפיל מען קען, צושטאפן מיט וואדער פלאג ס'זאל זיין סעמענט צו סעמענט, נאכדעם דארף מען קומען פון אויבן און מען דארף מאכן און מען דארף מאכן א א פייפ ס'זאל ארויסשלעפן, זאג איך און דאס אלעס איז אויך נאכנישט הונדערט פראצענט געמאכט ווי ס'דארף צו זיין, ווייל עס קען זיין ווען ס'גייט האריזאנטעל ס'גייט ארויף ביז ארויף און ס'גייט האריזאנטעל קען זיין אז דארט אפילו דאס צוגעשטאפט אונטן, ס'קען זיין אז דארט קען נאכאמאל אדורכקומען וואסער צו וואס.

קוקט ארויס דו שעמסט זיך מיט די פייפ, די פייפ איז עפעס נאקעט? אבער דאס איז אונזער זאך, זענען מיר משוגע? חיים שרייבט אריין אויף וואטסעפפ, דעם רויטן דאסקאלאוויטשן האט איינער אריינגענומען, ער זאל ארבעטן אין מאנסי אין א סטאר, און איך האב איבערגעקערט די שטאט, כ'האב אפגעקאלט דעם באלעבאס אליין, כ'האב געמאכט אזא מין וועלטס-טומל אז ער האט געזאגט ער ווארפט אים ארויס. אבער ער האט אים געברענגט אין די תפיסה אין פאמאנע, און דארט האט ער אים פארשאפט א דירה אז ער זאל האבן א מנין ווי צו דאווענען כאטש אזוי נחום ראזן.